לאמיר מאכן א קליינע סיכום צו וויסן ווי אונז האלטן אין די מעשות ווייל ס'איז אסאך לאנגע מעשות וואס מ'דארף האלטן קאפ. ס'איז געווען שאול המלך, מ'האט ממליך געווען שאול המלך, און ס'דא צוויי עיקר מעשות פון שאול המלך אין די חלק פון דעם ספר, ערשטע איז מלחמה אין מכמש וואס אונז האלטן אינמיטן, שפעטער איז דא מלחמת עמלק. אין די ביידע מלחמות איז געשען א חטא וואס שאול המלך האט געטון נישט ריכטיג לפי דעת שמואל הנביא נישט געפאלגט שמואל און וועגן דעם צוויי סיבות אויף ביידע זענען א סיבה פארוואס די מלוכה איז אוועק געגאנגען פון אים דאס הייסט ער האט נישט ממשיך געווען מיט זיינע קינדער ס'איז געגאנגען צו דוד וואס די מעשה פון דוד גייען אונז לערנען פון פרק ט ז און ווייטער איז יעצט האלטן אונז אינמיטן די מעשה פון שאול אינדערמיטן די מעשה פון די מלחמה וואס איז געווען מיט די פלישתים למעשה לערנען אונז וועגן דריי מלחמות שפעטער גייט זיין א פערדע מלחמה מיט גוליית דריי מלחמות אין די חלק וואס שאול המלך האט געטוהן ס'איז געווען די מלחמה וואס ער האט געטוהן מיט נחש מלך עמון געווען א הצלחה דעמאלטס איז ער געווארן מלך א חלק פון די מעשה פון זיין משיחה שפעטער איז דא מלחמה מיט די פלישתים אין מיכמש די דריטע מלחמה איז די מלחמת עמלק נאכדעם איז די פערדע מלחמה מיט פלישתים און גוליית נאך אזעלכע זאכן דאס איז שוין דעמאלטס שוין דוד אין די פיקטשער איז ביי די מלחמה וואס אונז לערנען איז עס געווען זייער א שווערע מצב אונז האבן געלערנט. די פלישתים האבן זיך צוזאם גענומען זייער אסאך מענטשן די אידן האבן נישט געהאט אפילו קיין איין אייזערנע שווערד אדער אזא זאך די פלישתים האבן נישט געלאזט דאס איז געווען די חטא שאול המלך האט נישט געווארט פאר שאול פאר שמואל שמואל איז אוועק געגאנגען יעצט איז כאילו א שווערע מצב וואס טוט מען? יעצט אונז לערנען א מעשה אזוי עס איז געווען יונתן יונתן איז געווען א זון פון שאול יעצט די פסוק פארציילט אזוי אינמיטן ווי זיי שטייען די אידן זענען געגאנגען אויף איין בארג פון איין זייט אזא בארג א היל פלישתים פון די צווייטע זייט צוויי גרויסע שטיינער מיט א טאל אינצווישן שאול שטייט אויף איין זייט דארט דא כהנים, גייט זעהן באלד די כהנים זענען וויכטיג אין די מעשה. און יונתן זאגט פאר זיין נער, ס'הייסט דער יעדע איינער זעהט אויס פלעגט דעמאלטס האבן אזא איין משרת וואס האט געהאלטן זיין נושא כליו, ס'הייסט זיין געווער אדער זיין פאנצער געהאלטן פאר אים, און ער זאגט לאמיר אונז גיין אליינס, די עולם, שאול מיט זיינע זעקס הונדערט מענטשן מיט די כהנים שטייען אויף איין זייט, אונז זאלן גיין אליינס צוויי מענטשן אריבער קריכן צו די אנדערע זייט, צו די בארג אויפן אנדערע זייט, אפשר וועט אונז די אייבערשטער העלפן, די אייבערשטער קען דאך העלפן אפילו מיט ווייניג מענטשן. אז ער גייט מאכן א מסוכנ'דיגע אקציע, אבער ס'קען אמאל זיין אז ס'וועט געלונגען. און ער האט געמאכט א סימן פאר זיך וויאזוי ער גייט וויסן אז ס'גייט געלונגען, ער גייט אראפגיין די בארג, אראפקריכן די בארג, ס'זעט אויס אז ווען ער קריכט אראפ די בארג, גייט ער קענען זיך באהאלטן אזוי צווישן די פעלזן און די שטיינער מ'זאל אים נישט קענען זען, ווען ער וועט אנקומען אינגאנצן אונטן, גייען די פלישתים אים זיכער זען. איז דעמאלטס גייט ער טראכטן, אויב די פלישתים זאגן שטיי דארט, אונז קומען אראפ צו דיר, אונז גייען דיך דארט מלחמה, און אונז וויסן אז ס'איז צרות. אויב מה שאין כן אויב די פלישתים זאגן קום ארויף, דעמאלטס אונז וויסן ס'איז א סימן אז די אייבערשטער וועט אונז געבן די פלישתים אין אונזערע הענט. אזוי האט ער געטון, ער גייט אראפ, און די פלישתים האבן געזען ווי ער איז אנגעקומען אונטן, זיי האבן געזאגט קום ארויף דא, ער האט געזאגט אה, ס'איז א סימן אז אונז גייען דא געווינען, איז ארויפגעקראכן, די פסוק פארציילט, איז אראפגעקראכן פון די זייט, ס'הייסט, זעט אויס ווייטער זיך באהאלטן, ער איז געקומען אויף א סורפרייז, זיי געכאפט, און זיי געהארגעט, און זיין נושא כלים האט געהארגעט, און זיי. געהארגעט צוואַנציק מענטשן כבחצי מענה צמד בקר עפעס אזא גרויסע שטח פון מענטשן אזויפיל ווי מען איז חורש מיט א בקר אזא גאנצע שטח מענטשן האט ער געהארגעט און די פלישתים האבן זיך מורא'דיג דערשראקן עס איז געווארן א חרדה במחנה האבן אלע אנגעהויבן צו אנטלויפן און ס'זיך אלע איינער די אנדערע הרג'נען אזוי ווי אונז זעהן אלע מלחמות ווען מען פארלירט זיך דעמאלטס הייבט זיך אן די גאנצע הפסד פון די מלחמה. יעצט ביזדערווייל, שאול שטייט אויפן אנדערע זייט בארג, און ער זעט, די צופים האט קוקערס, צו די וואס קוקן וואס גייט זיך אן מיט די פלישתים, און ער זעט אינמיטן, מיטאמאל הייבט זיך אן עפעס, ס'טוט זיך דארט. האט ער געזאגט פאר אחיה, אחיה הכהן וואס איז געווען דארט, ער זאל נעמען די ארון, אינטערעסאנט וואס קומט דא אריין די ארון, אבער על כל פנים ער זאל אפשר די אורים ותומים, וואס איז ביי די ארון, נעמט ער און לעמען עס און זאגן כאילו וואס ער זאל טון. יעצט אינמיטן ווען ער הייבט אן צו זאגן, דער כהן הייבט אן צו טון זיין עבודה די הכנה צו וויסן, זאגט שאול צו די כהן אסוף ידיך, נעם לאז דיך אפ, נעם אוועק דיין האנט, מען דארף דיך נישט, ער זעט שוין גלייך אז ס'דא חרב איש ברעהו ברעהו מהומה גדולה מאוד, די פלישתים זענען מורא'דיג צומישט, און ס'איז געווען אפילו עברים, ס'איז געווען אידן וואס די פלישתים האבן געפאנגען אדער גע'שולה'ט געווען אויף זיי, זיי האבן געמאכט ארבעטן פאר זיי, האבן זיך אויך איבערגעקערט צו זיין מיט שאול און מיט יונתן, און די אלע אידן וואס האבן זיך באהאלטן, האבן געלערנט פריער, די אידן האבן זיך אנטלאפן, זיך באהאלטן, האבן זיי געהערט אז ס'גייט די פלישתים פארלירן, האבן זיך צוזאמגענומען, בקיצור ס'געווען א גרויסע ישועה, ויושע השם ביום ההוא את ישראל, און די מלחמה, זיי זענען אלע אנטלאפן, זענען געגאנגען אנטלאפן צו בית און. יעצט אינצווישן די מלחמה ווען די אידן בעצם לויפן נאך די פלישתים, פלישתים פארלירן, זעהן א אינטערעסאנטע זאך, שאול האט געמאכט א שבועה, משביע געווען די עולם אז קיינער זאל נישט עסן היינט, ס'איז געווען אזא ענין אפשר אזוי א תפילה, מען פאסט, די אייבערשטער וועט העלפן מער אז מען פאסט, איז אלט קיינער האט נישט געגעסן יענע טאג זענען אלע געווען הונגעריג, יעצט זענען אנגעקומען דארט אין א אין א וואלד ביער, דארט איז געווען דבש, ס'איז געקומען האניג פון א האניג קאמב, על פני הארץ, ס'האט זיך עפעס גערינען עפעס האניג, מאכט זיך אמאל. יעצט יונתן איז דאך געווען אין די אנדערע זייט ער איז געווען במחנה פלישתים א גאנצע צייט, נישט געוואוסט וויסט פון די שבועה, האט ער געזען ס'איז דא דא דבש, האט ער גענומען זיין שטעקן און אריינגעטונקען ביערת הדבש, ס'הייסט אין די האניקאם אדער די זאך, סארי אין די אין די וואלד וואס איז געווען דבש אויפן ערד, און ער האט גענומען אביסל ויאורו עיניו, האט זיך מוראדיג, ער האט זיך געווען הונגעריג, זיי האבן באלאכטן די אויגן ער איז געווארן זאט, האבן די מענטשן אים געזאגט דו ווייסט אז דיין טאטע האט געשוואוירן באשוואוירן אז מ'טאר נישט עסן, האט ער געזאגט נו, האט ער געזאגט עכר אבי את הארץ וואס קוקסטו קוק וואס האט זיך באנארישט מיין טאטע עכר וואס פונקטליך מיינט עכר האט זיך באנארישט זעהסט דאך אז איך האב אביסל דבש געגעסן יעצט האב איך כח א שאד ווען ער וואלט געלאזט די עולם עסן וואלט מען געקענט אסאך מער הרג'נען די פלישתים למעשה האבן זיי געהארגעט אסאך פלישתים זענען געווען מורא'דיג ויעף מורא'דיג הונגעריג מורא'דיג אויסגעמוטשעט. און זיי האבן גענומען ויעט העם אל השלל אדער ויעש אל השלל קרי וכתיב זיי האבן געלאפן די שלל געכאפט און געגעסן שטייט ויאכל על הדם נישט קלאר וואס מיינט אכילה על הדם שטייט אין די תורה דער רמב"ן ברענגט עס דא צו די פרשה פון דא מען קען לערנען אפשר וואס מיינט לא תאכלו על הדם עפעס א איסור איז געווען אין דעם נישט ריכטיג און שאול איז געווען ברוגז ער האט געזאגט וואס הייסט קען מען לאמיר שעכטן ריכטיג אזוי ווי ס'איז די הלכה פונקטליך וואס איז די חילוק וואס האבן געטון ראנג קען מען קוקן אין די מפרשים אסאך פירושים על כל פנים ער האט געמאכט א מזבח איז דאס איז געווען די מעשה צווייטע מעשה. יעצט א דריטע זאך איז געשען ווייטער, די המשך פון דעם. שאול האט געזאגט, לאמיר גיין נאכלויפן ווייטער די פלישתים. יעצט, אזוי ווי די סדר איז געווען, פריער האט מען עס געזען ער האט ער האט מדלג געווען און געסקיפט אויף די סטעפ, אבער מ'האט געדארפט אלעמאל שואל זיין באלהים, שוין פרעגן די כהנים די אורים ותומים צו ס'גייט געלינגען די מלחמה. האט ער געטון אזוי, האט געפרעגט וישאל באלהים הארד אחרי פלישתים, זאל ער גיין נאכדעם גייט עס מצליח זיין. און דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט. האט ער פארשטאנען אז ס'איז געווען עפעס א חטא. געווענליך דארף דאך ענטפערן די אורים ותומים אז ענטפערט נישט א סימן אז ס'געווען עפעס ראנג. ער זאגט וואס איז געשען? ער זאגט אפילו אז יונתן האט עפעס געטון שלעכט אדער איך האב געטון שלעכט מוז מען זיך נקמה נעמען אין דעם וואס האט געטון שלעכט ווייל מען דארף דאך האבן די אייבערשטער זאל אונז העלפן. איז אינטערעסאנט האט ער געמאכט ווייטער א גורל מיט די אורים ותומים שטייט הבה תמים עס מיינט לכאורה די אורים ותומים. און ער גייט קודם האט געמאכט א גורל צווישן אים און יונתן און אלע אידן. איז וילכד ער און יונתן זייער ענליך זענען געלערנט די גורלות פון די גורל וואס מען האט געמאכט שאול די גורל וואס איז געווען פאר עכן אין ספר יהושע ס'איז אויסגעקומען אז יא שאול און יונתן זענען שולדיג נאכדעם געמאכט צווישן אים און יונתן אויסגעקומען אז יונתן איז שולדיג פרעגט וואס האסטו געטון זאגט יא איך האב געגעסן די האניג זאגט ווייסט וואס מען וועט אים מוזן הרג'נען וואס קען מען טון און די עולם איז געווען ממש נישט מסכים געווען, די עולם האט געזאגט פאר שאול קען מען הרג'ען יונתן, יונתן האט דאך געמאכט די גאנצע ישועה, ויפדו העם את יונתן ולא מת, וואס הייסט זיי האבן פודה געווען, זיי האבן געגעבן געלט אנשטאטס, געמאכט א קרבן אנשטאטס, שטייט נישט וואס ס'מיינט, מ'האט אים געראטעוועט נישט געשטארבן. און דאס איז געווען די מעשה פון די מלחמה, ס'איז געווען אינטערעסאנטע זאכן צווישן, ביז דערווייל שאול איז אוועקגעגאנגען, די פלישתים זענען אנטלאפן יעדער איז אהיים געגאנגען פון די מלחמה וואס איז דא די ענד פון דעם פרק י"ד איז א סיכום פון שאול וואס האט שאול אלץ געטוהן ער האט מנצח געווען א לוחם געווען לפחות אין מואב עמון אדום מלכי צובה פלישתים בכל אשר יפנה ירשיע אויך עמלק אמאל מיר גייען עס זען ווייטער בעצם די מעשה דערפון. און ס'רעדט צו וועלכע קינדער ער האט געהאט, ער האט געהאט יונתן, ישוי, מלכישוע, געהאט טעכטער, מרב און מיכל, זיין ווייב האט געהייסן אחינועם בת אחימעץ, ווער זיין שר צבא איז געווען אבינר, אדער אבנר בן נר, קיש איז אויך געווען זיין טאטע, נר איז אויך געווען זעהט אויס פון די שרי צבא, און דאס איז געווען מלכות שאול.